לעילוי נשמת הרב צבי אבא ברב חיים דוב בער עליו השלום לערמאן ליום היארצייט שלו ט' ניסן.
ב' חלקים משיחת י"א ניסן תשל"א. כאן המקום והזמן אויף אפדאנקען אט די אלע וואס האבן געבענטשט און געזאגט איחולים לבביים וכו' וכו'. וואס אין הזמן גרמא אויף שרייבן יעדערן באזונדער, ענטפערן יעדערן באזונדער וכו', איז כאילו ווי מען האט געשריבן יעדערן באזונדער און געזאגט יעדערן באזונדער, בוודאי וועלן דאס אלע נעמען ווי דאס איז, אז עס איז געזאגט געווארן מקרב ולב עמוק, ובמילא איז נישט חס ושלום וואס מען וויל פארשפארן צייט וטרחה וכו', אז יתברכו ממקור הברכות פונעם אייבערשטן בכל המצטרך להם. ואדרבה מיט די ברכתו של הקדוש ברוך הוא וואס זי איז דאך תוספתו מרובה על העיקר, און דאס איז א פסוק אין תורה שבכתב ואברכה מברכיך, ובפרט ווי דאס איז מבואר באריכות אין תורה שבעל פה, זאל מקויים ווערן ביי יעדער פון זיי ביי אלעמען צוזאמען די ברכת השם מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה וואס כל הנותן בעין יפה נותן. און אויכעט איז דא נאך א צווייטער ענין וואס דאס איז א ענין שהזמן גרמא אף על פי וואס מ'האט שוין כמה פעמים גערעדט וועגן דעם אויף זעהן זיך משתדל זיין אז ס'זאל זיין די שמורה ביי וואס מערער אידן און על כל פנים בנוגע צו די זיתים פון די ליל הסדרים און ויהי רצון אז ס'זאל מקוים ווערן אט דאס וואס עס שטייט געבראכט פון כתבי האריז"ל אז ס'וועט נישט זיין

אז ס'וועט זיין ביי א אידן די עבודה בשלימותה מצד עשר כחות שלו ווי אין יעדערן שטייט בגלוי די עטרה פון דעם כח מצד דעם ענין הרצון וקבלת עול מיט אלע שלי' מיט אלע פרטים ועניינים שבזה און מען זאל זכ און מען זאל יורש זיין די ש די ארץ שבעה אומות בשלימותה ובקרוב ממש ביז ביז אין דעם

עס זאל אזוי אויכעט זיין בעבודת כל אחד, ניט נאר די עבודה בשלימות און מצד די שבעה און מיט די שבע מידות, נאר אויכעט די עבודה מצד חב"ד שבנפש, וואס דאס איז דער ענין ברוחנית ובעבודת האדם, דער ענין פון אויכעט פון די קיני קניזי וקדמוני כמבואר בכמה מקומות, און דאס זאל אויך אראפקומען אין ברכת השם בגלוי,

נאך א דבר בעתו וואס מען דארף דערמאנען איז דאס וואס האט זיך גערעדט וועגן הוספת לימוד התורה סיי בכמות און סיי באיכות, ובפרט האט עס אויכעט א שייכות צו ימי הפסח כמבואר באריכות אין די פריערדיגן פארברענגען, און אויכעט וואס מען האט געפרעגט ביי מיר איז דארף זיך עפעס געפינען א שייכות א רמז מיוחד אויף צווישן פסח און לימוד התורה, ווי געזאגט אז מ'דארף גארניט האבן צו רמז דאס איז שטייט אין דעם נאמען אליין, פסח שטייט אין דאס איז פון לשון פה סח, במילא וואס איז דער ענין פון פסח אז דארף זיין אז דער פה זאל רעדן נאר די זאכן וואס מ'דארף רעדן, פון וואנעט ווייס מען וועלכע זאכן מ'דארף רעדן, איז דאך דא די הלכות תלמוד תורה פון דעם אלטן רעבן איז דאך דאס מבואר בפשטות,

וואס דאס איז פסח, איז דאך אין דעם נאמען אליין אנגעוויזן אז דעמאלט איז די דער ענין זמן המסוגל, און וואס מען גיבט א כוחות מיוחדים און הצלחה מיוחדה בנוגע צו פה סח, ביז וואנעט אז מען זאגט אז די התחלה הייבט זיך אן פון די ערשטע נאכט וואס מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים און באווארנט גלייך אז אפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים אדער וואס כולנו יודעים את התורה איז אף על פי כן איז אויכעט מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים אז ס'הייבט זיך גלייך אן די עבודה אין עולם הדיבור און מען באווארנט דאס גלייך אז אפילו ביי אים חב"ד בשלימות אדער ווי אין פשוט'ן לשון אז ער איז בקי בכל התורה כולה במילא קען ער זיך טראכטן וואס דארף ער האבן די יגיעה וכו' איז אף על פי כן זאגט מען אז ניט נאר ער דארף דאס, דאס אויף אים א מצוות עשה מן התורה ביז וואנעט אז ער זאל קומען, כמבואר אמאל בארוך אז אפילו די תלמידים זאלן דערהערן אז הגיע קריאת שמע, און ניט סתם קריאת שמע נאר ער האט גע'פועל'ט על ידי סיפור ביציאת מצרים שלו אז די תלמידים זיינען צוגעקומען צו קריאת שמע של שחרית וואס דאס איז אויך איינע פון די ביאורים בפסקת הגדה זו ועיקר הוא כמדובר כמה פעמים אז מ'רעדט איז דאך איצטער א זמן פון ערב גאולה ממש

וואס אין זיי ניט שייך איז קיין הפסק ווי ער זאגט אין הקדמה פון ספר החינוך אז ס'איז דא כמה מצוות וואס זיי זענען דא בכל אדם און סיי זכר און נקבה סיי בכל מקום און בכל זמן און ער רעכנט דארט אויס די אמונת השם און אהבת השם און יראת השם ולאחדו וכו' וואס אט דאס איז די עניינים פון תורת החסידות אז מען זאל צוקומען צו לעבדו בלבב שלם און דערויף דא סיי ביי זכרים סיי ביי נקבות בשווה, און האט אין דערויף א סגולה מיוחדת ווי ער זאגט דארט דעם סימן, וואס דאס אויך א סימן פון א בר סמכא, כידוע דער דעם ווארט פונעם אלטן רעבן אז די אלע מחברים ביזן מהרש"א וואס זיי זיינען נתקבל געווארן בתפוצות ישראל זיינען געזאגט געווארן ביי דער רוח הקודש, על אחת כמה וכמה ספר החינוך וואס ער איז זיכער א פוסק און ווערט געבראכט בכמה מקומות להלכה ולמעשה, שרייבט ער דאך די הקדמה דעם סימן אויף די שש תמידיות, שש ערי מקלט תהיינה לכם, וואס א עיר מקלט איז דאס א ענין וואס דאס איז מציל אפילו אט א דעם וואס איז דורכגעפאלן אין עפעס א ענין, ביז אפילו בדקות פון לשון חטא חסרון, אז ביז וואנעט וואס איר לאזט מען אים און מ'גיט אים כל עניניו וחי בהם, אז מ'דארף אים געבן חיותו, און דערנאך איז א זיכערע זאך אז ושפטו העדה והצילו העדה, אז מ'איז אים מציל מכל עניניו און ער איז זוכה צו די גאולה האמיתית והשלימה בשלימות, אז ער האט דאס מתוך שמחה וטוב לבב, וואס אט דאס איז דאך שייך דער ענין, אויכעט בנוגע צו נשי ובנות חבד.

אז דער אייבישטער אים זאגט אז מעי הומים עליהם אויף יעדערן פון אויף יעדער אידן ביז ווי ווי ער ברענגט אראפ דעם פסוק הבן יקיר לי אפרים און דאס זאל ממשיך זיין א רחם ארחמנו נאום השם וואס דעמאלט קומט עס אראפ אין נאום ביז אין עולם הדיבור ביז אין גאולה ממש